מאנטיג תבוא, ווען מען לערנט די פיר פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די דל"ת פון די מילוי פונעם אות יו"ד פונעם שם ב"ן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות רוח פונעם פריערדיגן שבת. זאגט דער פסוק, ונצעק און מיר האבן געשריגן, אל ה' צום אייבערשטן אלקי אבותינו דער באשעפער פון אונזערע עלטערן, וישמע ה' את קולינו, דער אייבערשטער האט צוגעהערט אונזער קול, וירא און ער האט געזען, את ענינו אונזער פיין, ואת עמלינו און אונזער פלאג, ואת לחצינו און אונזער דרוק.

ובאותות און מיט צייכענעס ובמופתים און מיט וואונדער. זאגט דער תרגום, ואפקנא ה' ממצרים בידא תקיפא ובדרעא מרממא ובחזונא רבא, ובאתין ובמופתין. זאגט דער פסוק ויביאנו און ער האט אונז אריינגעברענגט אל המקום הזה צו דעם פלאץ, ווי רש"י זאגט דאס מיינט דער בית המקדש, ויתן לנו את הארץ הזאת און ער האט אונז געגעבן דעם לאנד, ארץ דאס א לאנד וואס זבת ס'רינט דערפון חלב, מילך, פון די ציגן, ודבש, און האניג, פון די טייטלן. זאגט רש"י אל המקום הזה זה בית המקדש, ווייל ס'קען נישט ארויפגיין אויף ארץ ישראל, ווייל מ'זאגט דאך באזונדער ויתן לנו את הארץ הזאת, וואס ויתן לנו את הארץ מיינט כמשמעו, און די מפרשים שטעלן זיך, מ'וואלט געדארפט לכאורה קודם זאגן אז מ'האט אונז געגעבן דעם לאנד און נאכדעם האט ער אונז געברענגט צום בית המקדש, אין נחל קדומים ברענגט ער א פשט לויט ווי דער תרגום יונתן זאגט אז די אידן זענען פון מצרים געקומען פסח ביינאכט מאכן דעם קרבן פסח אויף מקום המקדש און נאכדעם זענען זיי צוריק געפלויגן קיין מצרים, לויט דעם זענען זיי יא געווען אויף מקום המקדש פאר מען האט זיי געגעבן דאס לאנד, שטימט זייער גוט די סדר פונעם פסוק. זאגט דער תרגום, ואיתנא לאתרא הדין, ויהב לנא ית ארעא הדא, ארעא עבדא חלב ודבש. זאגט דער פסוק ועתה און יעצט, הנה הבאתי האב איך געברענגט את ראשית פרי האדמה, די ערשט געצייטיגטע פרוכט פונעם ערד אשר נתתה לי ה' וואס דו האסט מיר געגעבן באשעפער, והנחתו און דו זאלסט עס אראפלייגן לפני ה' אלוקיך פאר דיין באשעפער, והשתחוית זאלסט דיך בוקן לפני ה' אלוקיך פאר דיין באשעפער.

שטייט אין ישעיה קאפיטל ס', כל צאן קדר יקבצו לך, אלע שאף פון די אראבישע מענטשן וואס זיי דרייען זיך ארום אין געצעלטן צו זוכן א גוטע פאשע, ווען ס'ענדיגט זיך אויף איין פלאץ נעמען זיי צאם זייערע געצעלטן און זיי שטעלן עס אויף ערגעץ אנדערש, און דורך דעם האבן זיי זייער גוטע שאף, די אלע שאף וועט ווערן צאמגעזאמלט צו דיר, די גוים וועלן דאס ברענגען אלס א מתנה פאר די אידן, אילי נביות ישרתונך, מיט די ווידערן פון נביות, וואס דאס איז אויך איינע פון די משפחות פון די קינדער פון ישמעאל, וואס זיי האבן זייער פיינע ווידערן, מיט דעם וועט מען דיך באדינען, דאס וועלן זיי דיר ברענגען פאר א מתנה, אויסער דעם וואס זיי וועלן דיר ברענגען מתנות די בהמות, וועלן זיי אויך ברענגען אנדערע בהמות, יעלו על רצון מזבחי, וואס זיי וועלן ווערן אויפגעברענגט אויף מיין מזבח, און ס'וועט באוויליגן, אדער וועלן די גוים ברענגען די קרבנות, אדער וועלן זיי עס געבן פאר די אידן און די אידן וועלן עס מקריב זיין, און די גמרא זאגט מען טאר דאך נישט אננעמען קיין קרבנות פון די גוים, ווייל מ'איז חושש אז די בהמה האט מען געטון דערמיט אן עבירה, ענטפערט די גמרא אז מ'רעדט וואס זיי וועלן זיך אלע מגייר זיין, און נאכן זיך מגייר זיין מעג מען נעמען פון זיי די בהמות.

זאגט דער פסוק, די אידן וועלן ארויפקומען מיט אזא שטראם, אזוי שנעל וועלן זיי קומען, אז מענטשן וועלן זיך וואונדערן מי אלה, ווער זענען די, כעב תעופינה, וואס זיי פליען אזוי שנעל ווי א וואלקן, וכיונים, און אזוי ווי טויבעלעך וואס קערן זיך צוריק אל ארובותיהם צו זייערע פענסטערלעך פונעם שובך, וואס די מאמע טויב האט דארט איבערגעלאזט אירע קינדערלעך, און זי קערט זיך זייער שנעל צוריק צו זיי, זיי צו פיטערן מיט די עסן וואס זי האט געברענגט אין איר מויל.

זאגט דער פסוק כי לי איים יקוו, דער אייבערשטער זאגט, צו מיר וועלן זיך פארזאמלען די אלע איינוואוינער פון די ווייטע אינזלען, זיי וועלן קומען בעטן זייער שכר, זיי וועלן קומען זיך אויסלערנען דעם דרך השם, ואניות תרשיש בראשונה, עס וועלן קומען שיפן פון תרשיש, אזוי ווי אמאל אין די צייטן פון שלמה המלך וואס עס שטייט אין פסוק אז ס'איז געקומען יעדע שטיק צייט שיפן פון תרשיש אנגעלאדנט מיט גאלד און זילבער, תרשיש זאגט דער תרגום יונתן אז דאס איז אפריקע, און דער מלבים איז מסביר אז דאס איז מער שפאניע, להביא בניך מרחוק, וועלן יעצט קומען די שיפן צו ברענגען דיינע זין פון דערווייטנס, כספם וזהבם איתם, איין פשט זאגט דער רד"ק אז די אידן וועלן מיטברענגען זייער האב און גוטס מיט גארנישט איבערלאזן אין גלות, נאך א פשט אז די גוים וועלן ברענגען זייער גאלד און זילבער צו געבן א מתנה פאר די אידן. לשם השם אלקיך, פארן נאמען פון דיין באשעפער, וואס דעמאלטס וועט קלאר ווערן אז ער איז דיין באשעפער, ער וועט דיך גרויס מאכן און באווייזן וואונדער פאר דיר, וואס יעדער וועט איינזען אז ער איז דיין באשעפער, ולקדוש ישראל און פאר דעם הייליגן פון די אידן כי פארך, ווייל ער האט דיך בארימט און גרויס געמאכט, ממילא וועלן אלע גוים שפירן פאר א זכיה דיך אהיימצוברענגען צו דיין וואוינארט און דיך צו געבן די אלע מתנות.

די פרעמדע מענטשן, די גויים, וועלן אויפבויען דיינע מויערן, ומלכיהם ישרתונך, אפילו זייערע קעניגן, וועלן דיך באדינען. כי בקצפי הכיתיך, דעמאלס וועסטו איינזען, אז ווען איך האב געצערנט אויף דיר, האב איך דיר געשלאגן, וברצוני, און ווען איך האב דיך באוויליגט, רחמתיך, האב איך מיך דערבארעמט אויף דיר. ס'וועט זיין אזוי זעבאר און מערקבאר די חילוק פון די גלות מיט די גאולה, אז יעדער איינער וועט מודה זיין אז דאס איז יד השם, ס'איז גאר נישט קיין צופאל, ווייל ווי לאנג דער אייבערשטער האט געצערנט אויף אידן, זענען זיי געווען פארשקלאפט פאר די עבדים פון די אומות העולם, און יעצט אז דער אייבערשטער האט זיי באוויליגט, זענען אפילו די קעניגן פון די אומות העולם משועבד פאר די אידישע קינדער. זאגט דער תרגום, ויבנון בני עממיא שוריך ומלכיהון ישמשוניך, ארי ברוגזי אלקיתיך וברעותי ארחם עלך. שטייט אין תהלים קאפיטל מ ה ובת צור, די פאלק פון צור, וואס זיי זענען נאנט צו ארץ ישראל, במנחה מיט א מתנה פניך יחלו וועלן זיי קומען בעטן דיין פנים, עשירי עם, אזוי וועלן אויך קומען די רייכע פון יעדן פאלק, רש י זאגט אז דאס איז א המשך מיט וואס איז געשטאנען פריער, שמעי בת וראי והטי אזנך, וואס רש י האט עס אויסגעטייטשט אז מען רעדט צו אידישע קינדער אז זיי זאלן לערנען די תורה, און זיי זאלן זיך אפלאזן פון די פירונגען פון די אומות צווישן וועמען זיי וואוינען, און זיך אפלאזן פון די עבודה זרות וואס זייערע איר-עלטערן האבן געדינט. און אין זכות פון דעם וועלן זיי באקומען גוטע מתנות פון אלע ארומיגע לענדער און פון אלע עשירים פון יעדן פאלק. די אנדערע מפרשים לערנען אז דאס איז א המשך מיט וואס איז געשטאנען פריער, אז די אלע קעניגן פון די אומות העולם יעדער איינער וועט שיקן א טאכטער פאר מלך המשיח, זאגט מען דא פאר די אלע בנות מלכים אז די מענטשן פון צור וועלן ברענגען פאר דיר יעדן טאג א מתנה, וואס זיי זענען יעצט די עשירים, די רייכסטע פון יעדן פאלק, אז זיי וועלן זיך חנפ'ענען צו דיר, ווייל דו האסט די זכיה צו זיין דבוק מיטן מלך המשיח. זאגט דער תרגום, ויתבי כרכא דצור, בתקרובתא ייתון ואפיך ישחרון לבית מקדשיך עתירי עממיא. זאגט דער פסוק כל כבודה, א יעדע מכובד'יגע פרוי, בת מלך, יעדע טאכטער פון א קעניג, פנימה, וואס געווענליך איז זי אינעווייניג אין די פאלאצן, ממשבצות זהב לבושה, איר קלייד איז צוזאמגעשטעלט פון שיינע הערליכע

בתולות, אויך די אנדערע טעכטער, אחריה, נאך איר, רעותיה, אירע פריינד, מובאות לך, וועלן געברענגט ווערן צו דיר, זיי וועלן אלע מיטברענגען זייערע באדינערס, זייערע דינסטן, זייערע פריינדינעס, וואס זיי אלע וועט מען מיטברענגען, ווען זיי קומען ארויף צו מלך המשיח. לויט'ן משל, גייט עס ארויף, אז די אלע פעלקער, די אומות העולם, וואס זיי זענען צוגעגליכן צו בתולות, זיי האבן נאך קיינמאל נישט געהאט קיין געהעריגן תורה, אזוי ווי א בתולה האט נאך קיינמאל נישט געהאט קיין מאן,

זאגט די תרגום יתייתיין בחדוון ותושבחתא ויעלון בהיכל דמלך עלמין. זאגט די הייליגע משנה אין מסכת ביצה פרק ג' אין צדן דגים מן הביברים ביום טוב, יום טוב טאר מען נישט פאנגען קיין פיש פון א ביבר, וואס דאס מיינט אזא גריבל אין די ערד וואו ס'איז צוזאמגעזאמלט פיש, הגם מען מעג שעכטן, מען מעג באקן און מען מעג קאכן אין יום טוב אפילו דאס איז אלעס אבות מלאכות וויבאלד ס'איז צורך יום טוב, אבער פאנגען דאס טאר מען נישט, רש י לערנט, וויבאלד מען האט עס געקענט טון פון נעכטן, מען האט עס געקענט פאנגען און אריינלייגן אין א קליינע שיסל ס'זאל זיך האלטן פריש ביז מארגן, און אז מען האט עס נישט געטון טאר מען עס נישט טון אין יום טוב. תוס' איז נישט צופרידן פון דעם, תוס' זאגט אז נאר ביי מכשירי אוכל נפש מאכט מען א חילוק צו מען האט עס געקענט טון א טאג פריער אדער נישט, אבער אוכל נפש אליין מעג מען אייביג טון אין יום טוב, תוס' זאגט אז די סיבה פארוואס מען טאר נישט פאנגען אין יום טוב ווייל ס'איז אזוי ווי שניידן, ווי דער ראש איז מסביר אז פונקט ווי שניידן, אפשניידן תבואה פון א פעלד טאר מען נישט אין יום טוב, ווייל מען טוט געווענליך די גאנצע פעלד אויף אמאל אפשניידן, עס קוקט אויס ווי א עובדא דחול מען גרייט צו פאר אנדערע טעג נישט נאר פאר יום טוב, די זעלבע דארף פאנגען, מיט די איין פאנג קומט ארויס אסאך פישלעך, אפילו מער וויפיל מען דארף אויף יום טוב, ממילא טאר מען דאס נישט טון. ואין נותנין לפניהם מזונות, פישלעך קענען זיך ערנערן פון זיך אליין, זיי עסן אויף די גראז פונעם ים, זיי עסן זיך אויף איינער דעם אנדערן, די גרעסערע עסן אויף די קלענערע, ממילא ליגט נישט אויף דעם מענטש אז ער זאל זיך שפייזן, טאר מען דאס נישט טון אין יום טוב. אבל צדין חיה ועוף מן הביברים, חיות און עופות מעג מען יא פאנגען פון אזעלכע קליינע ביברין, ארומגעצוימטע פלעצער, ווי זיי זענען שוין פאר דעם אויכעט פארכאפט, ס'הייסט שוין נישט קיין צידה, ונותנין לפניהם מזונות, זיי האבן נישט וואס צו עסן, אמאל איז דא וואס די גראז האט זיך שוין אויסגענוצט, ממילא מעג מען זיי יא געבן צו שפייז אין יום טוב. רבי שמעון בן גמליאל אומר, ער קומט מסביר זיין די שיטה פונעם תנא קמא, לא כל הביברים שווין, נישט אלע ביברים זענען אייניג, נישט פון יעדן סארט ביבר מעג מען פאנגען א חיה ועוף אין יום טוב, זה הכלל, כל המחוסר צידה, ס'פעלט נאך אלץ דאס פאנג, ס'איז נאך נישט געהעריג געפאנגען ווען ס'ליגט אין דעם ביבר, אסור, טאר מען דאס נישט ארויסנעמען פון דארטן אין יום טוב, ושאינו מחוסר צידה, אויב ס'פעלט נישט קיין צידה, מ'געט זיך איין בייג און מ'כאפט עס, און מען האט עס, און מען דארף, מען דארף עס נישט נאכלויפן, דעמאלס הייסט עס אז ס'פעלט נישט קיין צידה דערפאר, און ס'איז מותר ארויסצונעמען פון דארטן אין יום טוב. משנה ב', מצודות חיה ועוף ודגים שעשאן מערב יום טוב, אויב פון ערב יום טוב האט א מענטש אנגעשטעלט א נעץ וואס זאל פאנגען חיות, עופות אדער פיש, און ער קומט יום טוב און ער טרעפט דארטן געפאנגענע זאכן, מען ווייסט אבער נישט ווען ס'איז געפאנגען געווארן, לא יטול מהם ביום טוב, טאר ער נישט ארויסנעמען פון דעם אין יום טוב, אלא אם כן יודע שניצודו מערב יום טוב, נאר אויב ער ווייסט זיכער אז ס'איז שוין פארכאפט געווארן דא פון ערב יום טוב, אבער א ספק מוכן איז אסור. ר' גמליאל קריגט זיך אבער מיט דעם, ומעשה בנכרי אחד, ס'איז טאקע געווען א מעשה אמאל מיט א גוי שהביא דגים לרבן גמליאל, ער האט געברענגט פיש פאר רבן גמליאל אין יום טוב, און מ'האט נישט געוואוסט ער האט עס געפאנגען אין יום טוב אדער נישט, ואמר מותרין הן האט רבן גמליאל געזאגט אז ס'איז מותר באמת, אלא שאין רצוני לקבל הימנו איך וויל פשוט נישט נעמען פון אים ווייל איך האב אים פיינט. די גמרא זאגט אז דאס וואס רבן גמליאל זאגט מותרין הן מיינט ער אויכעט נישט צו עסן דערפון, נאר מען מעג עס מטלטל זיין, און די תנא קמא האט גע'אסר'ט אפילו מטלטל צו זיין. די ברטנורא זאגט אז די הלכה איז נישט ווי רבן גמליאל, נאר פירות און פיש וואס מען ברענגט אין יום טוב, ס'איז א ספק צו ס'איז געקליבן געווארן היינט אדער נעכטן, אדער ס'איז א ספק צו ס'איז געפאנגען געווארן היינט אדער נעכטן, איז עס אסור. ס'איז אסור סיי צו עסן און סיי צו מטלטל זיין, אויסער אויב מען דערקענט דערויף. אז ס'איז שוין פון נעכטן אראפגענומען געווארן, צום ביישפיל, ס'איז שוין אביסל פארטריקענט די פירות, אדער פיש וואס קומט פון זייער א ווייטע וואסער וואס מען ווייסט אז ס'איז נישט היינט געפאנגען געווארן, דאס מעג מען. ברטנורא שמועסט אויס אז אויב מ'האט געברענגט עפעס פון אויסערן תחום פאר א איד, טאר עס דער איד מיט זיין גאנצע משפחה נישט עסן דעם יום טוב אבער א צווייטע איד מעג יא, פּירות אָדער פֿיש, וואָס מע האָט אָפּגעריסן אָדער געפֿאַנגען אינעם ערשטן טאָג יום-טובֿ, מעג מען גלײַך בײַ נאַכט צום צווייטן טאָג יום-טובֿ, בכדי שיעשׂו, מע וואַרט אויס ווי לאַנג ס'דויערט צו פֿאַנגען און ברענגען די זאַכן אָדער אָפּרײַסן פֿונעם בוים, און נאָכדעם מעג עס יעדער עסן, אויסער דער צווייטער טאָג יום-טובֿ פֿון ראָש-השנה, וואָס דאָס האָט אַ קדושה אַחת מיטן ערשטן טאָג, מוז מען וואַרטן ביז מוצאי יום-טובֿ שני, בכדי שיעשׂו. משנה ג' בהמה מסוכנת לא ישחט, יום טוב אויב א מענטש האט א בהמה וואס איז אין א סכנה און ער האט מורא אז עס וועט אפשטארבן און ער וועט שאדן האבן דאס פלייש, טאר מען דאס נישט שעכטן אויב מען האט שוין געהאלטן נאך די סעודה, אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזית צלי, נאר אויב ער האט נאך צייט אין דעם טאג צו עסן דערפון א כזית, געבראטענע פלייש, ער מוז עס נישט ממש עסן, ער מוז נאר האבן די צייט דערצו, אויב ער האט די צייט דאס צו טון זאגט מען הואיל און ער מעג עס שעכטן. רבי עקיבא אומר, אפילו כזית חי מבית טביחתה, אפילו ער האט נאר ווייניג צייט וואס ער זאל קענען נעמען א רויע שטיקל כזית פון די פלאץ וואו מען האט עס געשאכטן וואס דארטן איז שוין אראפגענומען די הויט און מען דארף עס נישט אפשינדן, אפילו ער האט נאר אזוי ווייניג צייט אין דעם טאג מעג ער דאס אויכעט שעכטן. זאגט די משנה שחטה בשדה, אויב מען האט געשאכטן א בהמה אויפן פעלד, לא יביאנה זאל מען עס נישט אהיים ברענגען במוט און במוטה, מיט איין מין שטאנג אדער א צווייטע מין שטאנג, וואס צוויי מענטשן טראגן דאס, ס'איז צו א גרויסע רעש, און ס'זעהט אויס ווי מ'איז מזלזל אין די כבוד פון יום טוב. אבל מביא בידו אברים אברים, מען מעג עס אבער אריין ברענגען שטיקער שטיקער, ווילאנג מען ברענגט נישט אפאר מענטשן אויף אמאל מיט א גאנצע טראסק. משנה ד', בכור שנפל לבור, א בכור היינטיגע צייטן איז די הלכה אז ווילאנג ס'האט נישט קיין מום קבוע טאר מען דאס נישט שעכטן, ס'איז א איסור כרת אויב מ'שעכט עס אינדרויסן, ס'איז קדשים בחוץ, מ'דארף ווארטן ביז ס'באקומט א מום און דעמאלטס מעג מען עס שעכטן. רבי יהודה אומר, ירד מומחה ויראה, אם יש בו מום יעלה וישחט ואם לאו לא ישחט. רבי יהודה האלט דאך מוקצה. מוז דאך זיין אז דא איז שוין געווען א מום אין די בהמה פון פאר יום טוב, ווייל אויב פאר יום טוב האט עס נישט געהאט קיין שום פעלער, האט דער מענטש נישט גערעכנט דערויף און עס איז מוקצה. איז די פשט דא אזוי, בכור שנפל לבור, און עס האט שוין געהאט א שטיקל מום פון פאר יום טוב, מען ווייסט נאר נישט איז עס א מום קבוע אדער א מום עובר, זאגט רבי יהודה אז דער מומחה וואס ער קענט זיך אויס מיט די זאכן זאל ער אראפגיין אין דעם גריב און ער זאל קוקן, אויב די מום איז שוין פון נעכטן געווען א מום קבוע, איז עס שוין געווען צוגעגרייט פון ערב יום טוב צום שעכטן, ממילא זאל מען עס ארויפברענגען און מען מעג עס שעכטן יום טוב. אויב נישט, אפילו אויב יעצט איז עס יא א מום קבוע, אבער ער זעט אז נעכטן איז עס נאכנישט געווען קבוע, טאר מען נישט שעכטן די בהמה ווייל ס'איז מוקצה. רבי שמעון אומר, כל שאין מומו ניכר מבעוד יום, אין זה מן המוכן. רבי שמעון האלט נישט קיין מוקצה. ממילא אפילו ווען ס'ווערט יעצט געבוירן א מום אין די בהמה אין יום טוב, וואלט מען עס געמעגט אלס מוקצה אויס שעכטן. רבי שמעון טענה'ט אבער אז מ'טאר נישט פסק'נען אויף די בהמה צו ס'הייסט א מום קבוע אדער נישט אין יום טוב, ווייל דן את הדין אין יום טוב איז א איסור דרבנן, ממילא זאגט ער וויבאלד מ'האט נישט דערקענט דעם מום פון ערב יום טוב האט מען נאכנישט גע'פסק'נט אז דאס איז א מום קבוע, הייסט עס נישט צוגעגרייט און מ'טאר עס נישט שעכטן. משנה ה. בהמה שמתה, א בהמה וואס איז געשטארבן אין יום טוב, און מען רעדט דא פון א קדשים בהמה, וואס דאס איז ניטאמאל ראוי צו געבן פאר הינט צו עסן, לא יזיזנה ממקומה, טאר מען דאס נישט רירן פון פלאץ. אויב ס'וואלט געווען א חולין'דיגע בהמה און ס'איז געשטארבן, מעג מען עס יא רירן, ווייל ס'איז ראוי פאר די הינט, אבער טאקע נאר אויב ס'איז געוועזן שוין מסוכן פון פאר יום טוב, וואס דעמאלט האט דער מענטש געטראכט אז ער גייט עס געבן צו עסן פאר זיינע הינט, אנישט איז דאך עס געווען ראוי נאר פאר א מענטש, און ער טראכט נישט דאס צו געבן פאר די בהמות, טאר מען עס אויכעט נישט רירן פון פלאץ אויב ס'שטארבט אוועק אין יום טוב. ומעשה ושאלו את ר' טרפון עליה ועל החלה שנטמאה, מען האט געפרעגט ר' טרפון א שאלה אויף א קדשים בהמה וואס איז געשטארבן אין יום טוב, און אויכעט אויף א חלה וואס איז טמא געווען, וואס דאס איז אויכעט נישט ראוי פאר קיינעם, די כהן טאר דאס אפילו נישט נוצן צו הייצן דערמיט, ונכנס לבית המדרש ושאל, איז ער אריין געגאנגען אין בית מדרש און געפרעגט די שאלה, ואמרו לו, לא יזיזם ממקומם, מען טאר עס נישט רירען פון פלאץ. משנה ו', אין נמנין על הבהמה לכתחילה ביום טוב, יום טוב טאר מען זיך נישט לכתחילה צאמציילן אויף א בהמה, אויסשמועסן אפאר מענטשן אז מען גייט שעכטן די בהמה, מען גייט עס צוטיילן צווישן זיך, און יעדער איינער וועט דארפן באצאלן כך וכך, ווייל מען טאר נישט רעדן פון קיין פרייזן אין יום טוב. אבל נמנין עליה מערב יום טוב, ערב יום טוב מעג מען זיך יא צאמציילן דערויף, ושוחטין און מ'שחט עס אין יום טוב ומחלקין ביניהם און מ'צוטיילט עס צווישן זיך אן דעם וואס מ'זאל רעדן פון געלט, איי וויאזוי וועט מען וויסן וויפיל יעדער איינער גייט דארפן באצאלן, נעמט מען יום טוב צוויי בהמות וואס זעען אויס אייניג, איינס דערפון שעכט מען און די אנדערע וועט מען שפעטער אפשאצן וויפיל ס'איז ווערט געווען, און אזוי וועט מען וויסן פונקטליך וויפיל יעדער דארף באצאלן. רבי יהודה אומר, שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופיץ, מען טאר טאקע נישט וועגן זאכן אין יום טוב מיט א ליטרע, וואס דאס איז א שטיין מיט די מאס פון א ליטר, וואס געווענליך פלעגט מען מעסטן און וועגן אויף דעם אופן, דאס איז א עובדא דחול דאס טאר מען זיכער נישט, אבער אקעגן א צווייטע מין כלי אדער אקעגן א פלייש האק מעג מען יא, און שפעטער וועט מען נעמען דעם כלי און דעם קופיץ און מען וועט עס אפוועגן זען וויפיל ס'האט געוואויגן דער שטיקל פלייש. וחכמים אומרים, אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר, מען טאר אינגאנצן נישט קוקן אויף א וואגשאל, און ווי די גמרא זאגט אז לויט די חכמים טאר מען אפילו נישט אריינלייגן א שטיקל פלייש אינעם וואגשאל דאס צו אפהיטן פון די מייז, ווייל ס'קוקט אויס ווי ער וויל עס אפוועגן. משנה ז', אין משחיזין את הסכין ביום טוב, יום טוב טאר מען נישט אויסשארפן קיין מעסער, וואס די סדר פלעגט זיין אז מען פלעגט עס שארפן אויף א מילכל אדער אויף א שארפשטיין, איז די וועג וויאזוי מען מאכט עס אין דערוואכן טאר מען נישט, אבל משיאה על גבי חברתה, איין מעסער אויפן צווייטן רייבן און מיט דעם זאל זיך נישט אויסשארפן, דאס איז א שינוי, און דאס מעג מען יא טון. זאגט די משנה לא יאמר אדם לטבח, א מענטש זאל נישט זאגן פארן שוחט וואס ער פארקויפט די פלייש, שקול לי וועג מיר אראפ בדינר בשר, פלייש פאר די פרייז פון א דינר, מיר האבן פריער געלערנט אז מען טאר נישט דערמאנען קיין פרייז פון געלט, און די תוס' יום טוב וואונדערט זיך אז ס'שטייט שוין אין די פריערדיגע משנה פארוואס דארף מען דאס נאכאמאל איבערחזר'ן דא, אבל שוחט ומחלקין ביניהן, דער שוחט שעכט די בהמה, און מען צעטיילט זיך צווישן זיך, וויאזוי טוט מען? זאגט די גמרא, מען זאגט אים געב מיר א סלייס אדער א האלבע סלייס, און די אלע פלעגן האבן די זעלבע מאס פון די סלייסעס, און אזוי האט מען געוואוסט נאך יום טוב וויפיל מען גייט דארפן באצאלן. משנה ח', אומר אדם לחבירו, א מענטש מעג זאגן פאר זיין חבר אין יום טוב מלא לי כלי זה, פיל מיר אן די כלי, וויבאלד די כלי איז נישט מיוחד צו מעסטן דערמיט, אפילו אויב אמאל ווען מען האט נישט דעם געווענליכן מעסט כלי וועט מען יא נעמען די כלי, אבער עס איז נישט מיוחד אויף דעם, מעג מען דאס געבן א פיל אן און געבן פארן חבר, אבל לא במידה, א כלי וואס איז מיוחד צו מעסטן דערמיט, טאר מען דאס נישט אנפילן אין יום טוב. רבי יהודה אומר אם היה כלי של מידה, דאס הייסט אז אמאל אמאל האט מען עס גענוצט צו מעסטן אפילו עס איז נישט געווען מיוחד דערפאר, לא ימלאנו זאל מען דאס נישט אנפילן. מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדותיו מערב יום טוב, פון ערב יום טוב האט ער אנגעפילט די כלים פון די מאסן, ונותנן ללקוחות ביום טוב, די מענטשן וואס האבן געוואלט נעמען פון אים וויין אדער אויל אין יום טוב, זענען געקומען יום טוב און ער האט זיי געגעבן די אנגעפילטע שיסלעך וואס ער האט נישט אנגעפילט אין יום טוב ווייל מען טאר דאך נישט, נאר פון ערב יום טוב האט ער עס אנגעפילט און יום טוב האט ער זיי עס געגעבן. אבא שאול אומר, אף במועד עושה כן, דער אבא שאול בן בטנית, נישט נאר ערב יום טוב האט ער אנגעפילט די שיסלען און געגעבן יום טוב, נאר אויכעט חול המועד האט ער נישט אינעם טאג אליין אנגעפילט די אלע שיסלען, מפני בירורי המידות, ווייל מען דארף ווארטן אז די שוים פון די וויין זאל זיך זעצן. און ער האט נישט געהאט קיין צייט חול המועד אויסצואווארטן, ווייל ס'איז געווען דעמאלטס א טאג וואס מענטשן ארבעטן נישט, זענען זיי געקומען לערנען ביי אים, איז דאך עס געווען ביטול תורה, פלעגט ער א טאג פריער צו ביינאכט אנפילן די אלע כלים מיט די וויין, און במשך פון די נאכט האט זיך עס געזעצט, און אזוי האט ער עס צופרי געגעבן פאר די מענטשן וואס זענען געקומען קויפן פון אים די וויין. וחכמים אומרים אף בחול עושה כן, אפילו אין א וואכנטאג פלעגט ער א טאג פריער אנפילן די אלע כלים, מפני מיצוי המידות, ביי אויל בלייבט דאך אייביג אנגעקלעבט אויף די זייטן פון דעם חביות און פון אונטן פון די אויל, קומט אויס אז ווען ער פארקויפט עס גיסט זיך נישט אריבער די גאנצע, ס'בלייבט אביסל אין זיין שיסל, פלעגט ער שוין פון א טאג פריער אנשטעלן ס'זאל זיך אריבערגיסן צו די כלי פונעם לוקח, און אזוי איז אלעס ארויסגעגאנגען, ער האט יענעם נישט אפגעפאפט, ער האט אים געגעבן די פונקטליכע מאס, ממילא פלעגט ער אפילו אינדערוואכן אנפילן די שיסלען פון א טאג פריער. זאגט די משנה, הולך אדם אצל חנוני הרגיל אצלו, א מענטש מעג גיין יום טוב צו דעם געשעפטמאן וואס ער איז גוט מיט אים, ער קויפט געווענליך איין ביי אים, און יענער וועט מסכים זיין צו טון פאר אים א טובה, ער וועט אים אויסלייגן דאס עסן, ער וועט אים באצאלן נאך יום טוב. ואומר לו, און ער זאגט אים, תן לי געב מיר ביצים, אייער, ואגוזים, אדער ניסלעך במנין מיט א צאל. און איך זאג נישט, אז פאר דעם זאגט ער א צאל, ווייל געווענליך ווערט עס פארקויפט אויף א צאל, און ס'איז א דרך חול, ס'איז א דרך מקח וממכר זאל מען נישט מעגן, שכן דרך בעל הבית להיות מונה בתוך ביתו, אזוי איז די סדר פון א בעל הבית, אז ביי זיך אין שטוב ציילט ער וויפיל ער דארף האבן פאר די מענטשן, און ער גייט אין געשעפט זאגט ער אים פונקטליך וויפיל ער דארף, אבער ער זאגט נישט דעם צאל ווייל ער וויל וויסן דעם פרייז דערפון, נאר פשוט ווייל ער וויל אים זאגן וויפיל ער דארף. זאגט די גמרא אין מסכת ביצה דף כ"ה עמוד א', אמר רמי בר אבא, הפשט וניתוח בעולה, ביי א קרבן עולה שטייט ארויס אין די תורה אז מען דארף אפשינדן די הויט און מען דארף דאס צושניידן אויף שטיקער, והוא הדין לקצבים, יעדער מענטש ווען ער שעכט פלייש צו עסן זאל ער אויכעט נישט עסן תיכף נאכן שעכטן, נאר מען זאל אויסווארטן, מען זאל עס אפשינדן און צושניידן. מכאן לימדה תורה דרך ארץ, פון דא האט די תורה געלערנט א דרך ארץ, שלא יאכל אדם בשר קודם הפשט וניתוח, מען זאל נישט עסן קיין פלייש פאר מען שינדט עס אפ און מען צושניידט עס. פרעגט די גמרא מאי קמשמע לן, און די גמרא גייט דארט אריין אין א שמועס צי די סיבה איז ווייל מען האט חושש געווען אויף טריפות, אז ווילאנג איך האב נישט מברר געווען אז די בהמה איז נישט טריפה מעג מען עס נישט עסן און פארדעם דארף מען אויסווארטן ביז מען האט עס צושניטן און איבערגעקוקט אלע אברים הפנימיים, און די גמרא פירט אויס אז ניין, אורח ארעא קמשמע לן, ער לאזט מיך פשוט הערן א דרך ארץ, אז מען זאל נישט זיך יאגן און תיכף עסן, אויסווארטן אביסל און נאכדעם עסן. כדתניא, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, אז די חז"ל לערנען אונז אויס פארשידענע עניני דרך ארץ ווי אזוי מען זאל זיך אומגיין ביים עסן, לא יאכל אדם שום ובצל מראשו, ווען א מענטש עסט א קנאבל אדער א צוויבל, זאל ער נישט אריינבייסן אינעם קאפ דערפון, אלא מעליו, נאר פון די בלעטער פון די זייטן. ואם אכל אויב מען האט יא געגעסן פונעם קאפ, הרי זה רעבתן, הייסט מען א פרעסער. כיוצא בו, לא ישתה אדם כוסו בבת אחת, א מענטש זאל נישט אויסטרינקען זיין גאנצע בעכער וויין אויף איינמאל, ואם שתה הרי זה גרגרן, אז מען האט געטרינקען די גאנצע בעכער אויף איינמאל, הייסט מען א זויפער. בן איש חי שטעלט זיך, וואס איז דער לשון כיוצא בו? זאגט ער, כיוצא בו מיינט צו זאגן, אז פונקט ווי צוויבל און קנאבל איז קיינמאל נישט קיין אכילת מצוה, ס'איז אייביג א רשות, און פאר דעם דארף מען נזהר זיין דאס צו עסן מיט א דרך ארץ, די זעלבע זאך, דאס וואס די גמרא זאגט אז מ'טאר נישט טרינקען די וויין אויף איין מאל איז נאר ווען מ'טרינקט א רשות, אבער אויב מ'האט געמאכט קידוש אדער די ד' כוסות, איז יא דירעקט אן ענין אויסצוטרינקען דעם גאנצן בעכער אויף איין מאל, און דאס הייסט נישט קיין פרעסעריי, פונקט ווי מ'זעט אז געווענליך איז א פרעסעריי, ס'איז נישט קיין דרך ארץ צו שניידן א גרויסן שטיקל און אריינבייסן, אבער ביי די שבת'דיגע סעודה שטייט קלאר אז מען זאל אראפשניידן פאר זיך א גרויסע שטיק וואס העט גענוג זיין פאר די גאנצע סעודה זעט מען אז אויב דאס איז אכילת מצוה הייסט מען נישט קיין פרעסער. תנו רבנן, השותה כוסו בבת אחת איינער וואס טרינקט אויס זיין בעכער אויף איין מאל הרי זה גרגרן, דאס הייסט א פרעסער. שניים איז א דרך ארץ אזוי איז די סדר ווי אזוי מענטשן פירן זיך. שלושה, ער טרינקט עס שוין צו שטאט, ער צוטיילט עס אין דריי, דאס איז שוין מגסי הרוח, ער האלט זיך גרויס. ואמר רמי בר אבא, חצובא, די מין גראז, וואס הייסט חצובא, וואס מען פלאנצט דאס איין און ס'וואקסט גראד אראפ, ס'בייגט זיך נישט אהער און נישט אהין, מקטע רגליהון דרשיעיא, דאס טוט אונטערהאקן די פיס פון די רשעים, וואס זיי טוען יא אוועקכאפן פון יענעם, מען זאגט אים, האסט דיך נישט געקענט אפלערנען פון די גראז, וואס די גראז איז נישט באפוילן געווארן זיך נישט צו בייגן רעכטס און לינקס, און דאך גייט ער גראד אראפ און כאפט נישט אוועק פון יענעם גארנישט, האסטו דיך געדארפט אפלערנען פון דעם נישט צו זיין א מסיג גבול רעהו און נישט אוועקצוכאפן זאכן וואס באלאנגען פאר יענעם. אדער ווי די ארוך זאגט דעם פשט, אז די סדר פלעגט זיין אז צוויי מענטשן וואס האבן געהאט א פעלד איינער נעבן די אנדערע האבן איינגעפלאנצט די חצובא ביי די גרעניץ צווישן די פעלדער און מיט דעם האט מען אנגעצייכנט צו וויסן פונקטליך ביז וואו ס'גייט ראובן'ס פעלד און וואו ס'הייבט זיך אן שמעון'ס פעלד. איז אויב ראובן טענה'ט אז זיין פעלד גייט נאך אביסל ווייטער ווי דער חצובא, קוקט מען און מען זעט וואו די חצובא איז, און דאס טוט אונטערהאקן די פיס פונעם רשע, ווייל ס'ווייזט פונקטליך ביז וואו זיין פעלד ציט זיך. נטיעה, דאס וואס די תורה האט גע'אסר'ט, די ערשטע דריי יאר פון א פלאנצונג איז עס ערלה, און די פערדע יאר דארף מען עס ארויפטראגן עסן אין ירושלים, מקטע רגליהון דקצביא, דאס טוט אונטערהאקן די פיס פון די קצבים, וואס זיי שעכטן דאס פלייש און תיכף עסן זיי עס, זיי ווארטן נישט אויס אויף הפשט וניתוח. ודבועלי נדות און די וואס האבן נישט קיין צייט און זיי ווארטן נישט אויס ווי לאנג די פרויען טוען זיך רייניגן און דורך דעם זענען זיי בועל די נדות זאגט מען זיי פונקט ווי דו קענסט אויסווארטן ביי דיינע נטיעות וואס עס דויערט א לאנגע צייט דריי יאר און עס האט דיר געקאסט אסאך געלט דו האסט אריינגעלייגט אסאך געלט אין די פעלד און די ערשטע דריי יאר טארסטו גארנישט ארויסנעמען דערפון איז זיכער אז דו קענסט אויסווארטן די ביסל צייט וואס ס'קאסט דיר נישט קיין געלט אויך נישט, און זאלסט נישט עסן די בהמה תיכף, נאר צואווארטן ביז נאך הפשט וניתוח, און אויך זאלסטו ווארטן ביז די פרוי רייניגט זיך. תורמוסא, דאס איז א מין בונדל וואס מ'דארף עס קאכן זיבן מאל ביז ס'באקומט א גוטן טעם. מקטע, דאס טוט אונטערהאקן רגליהון דשנאיהון של ישראל, וואס מיינט נעבעך די אידן וואס דער פסוק רעדט זיך אפ אויף זיי, אז זיי האבן מצער געווען דעם אייבערשטן און ער האט זיי געדארפט באשטראפן מיט זיבן פורעניות, און נאך דעם אלעם האבן זיי זיך נישט פארבעסערט, אנדערש ווי די תורמוס'ן וואס נאך זיבן מאל מטריח זיין דעם באלבאס און דאס קאכן, טוען זיי זיך יא פארבעסערן דעם טעם. שנאמר, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה', די אידן האבן ווייטער געטון דאס שלעכטס אין די אויגן פונעם אייבערשטן,

ומה תלמוד לומר ולא עבדוהו, וואס וויל ער דא ארויסברענגען אז מען האט נישט געדינט דעם אייבערשטן? אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו כתורמוס הזה, אפילו ווי דעם בונדל תורמוס, ששולקין אותו שבע פעמים, וואס מען קאכט אים זיבן מאל, ואוכלין אותו בקינוח סעודה, און נאכדעם עסט מען אים כאטשיג אויף, אלס א צושפייז אראפצואווישן דאס עסן, לא עשאוני בניי, האבן מיינע קינדער מיך נישט געמאכט. איז דער מהר"ם שיף מסביר, אז דאס איז שוין א באזונדערע זאך, ווי די תורמוסא מקטע רגליהון דשנאיהון של ישראל. לויט ווי רמי בר אבא האט געזאגט אז א תורמוס טוט אונטערהאקן די פיס פון די אידן, גייט דער תורמוס ארויף אויף די אידישע קינדער, אז זיי וואלטן זיך געדארפט אויפפירן ווי א תורמוס וואס נאך זיבן מאל קאכן ווערט ער פארבעסערט, און זיי, אפילו נאך זיבן מאל וואס דער אייבערשטער האט זיי באשטראפט, האבן זיי גארנישט פארבעסערט זייערע מעשים, שפעטער זאגט די גמרא אז דער אייבערשטער איז כביכול צוגעגליכן צו א תורמוס, און דער אייבערשטער רעדט זיך אפ, אפילו נאכדעם וואס מען האט מיך דערצערנט און געדינט זיבן אנדערע געטשקעס, האבן זיי זיך נישט צוריקגעקערט צו מיר און מיך געדינט, אנדערש ווי די תורמוס וואס מען קאכט אים זיבן מאל און נאכדעם כאטשיג עסט מען אים אויף. תנא, אונז האבן מיר געלערנט משמיה דרבי מאיר. מפני מה ניתנה תורה לישראל, פארוואס איז די תורה געגעבן געווארן דווקא פאר אידישע קינדער, מפני שהן עזין, ווייל זיי זענען פעסטע כאראקטערס, זיי האלטן זיך זייער ביי דאס וואס זיי האבן באשלאסן, מען קען זיי נישט רירן פון ארט. זאגט רש"י, האט מען זיי געגעבן די תורה, וואס דאס וועט אביסל אפשוואכן זייער עזות, ס'וועט אביסל מכניע זיין זייער הארץ. שטעלט זיך שוין דער מהרש"א און דער מהר"ם שיף, וואס הייסט פארוואס האט מען געגעבן די תורה פאר די אידן, דער אייבערשטער האט דאך פרובירט צו געבן די תורה פאר די אומות העולם, זיי האבן עס נישט געוואלט נעמען, נאר די אידן האבן עס געוואלט נעמען, ענטפערן זיי אז מען וואלט ווען געדארפט באצווינגען די גוים אז זיי זאלן עס אננעמען, אזוי ווי מען האט געטון מיט די אידן, מען האט איבערגעבויגן אויף זיי דעם בארג סיני, אזוי ווי א גיגית. נאך א פשט זאגט דער מהר"ם שיף, מפני מה ניתנה תורה לישראל מיינט פארוואס האט מען געגעבן די מצוה פון והגית בו יומם ולילה, די גאנצע תורה האט מען זיי געגעבן ווייל קיינער האט עס נישט געוואלט נעמען, אבער פארוואס האט מען זיי געגעבן דעם שווערן מצוה פון יגיעת התורה? טאקע וועגן דעם, זיי זענען שטארקע און פעסטע כאראקטערס, האט מען זיי געמוזט אביסל ברעכן דערמיט. תנא דבי רבי ישמעאל, שטייט א פסוק אין וזאת הברכה, מימינו אש דת למו, אמר הקדוש ברוך הוא, ראויין הללו שתנתן להם דת אש, די אידן זענען פאסיג אז מ'זאל פאר זיי געבן דעם געזעץ פון פייער, לויט דעם גייט ארויף די אש דת אויף די תורה, וויבאלד זיי האבן אין זיך א עזות דארף מען זיי געבן די דת אש. איכא דאמרי, אש דת גייט ארויף אויף די אידן, דתיהם של אלו אש, די פירונג פון די אידן איז פייער, זיי האבן א ברענעדיגע כאראקטער, און דערפאר דארף מען זיי געבן די תורה זיי אביסל אויסצומענטשלען. שאלמלא לא ניתנה תורה לישראל, ווען נישט וואס מען געבט די תורה פאר די אידן, אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם, וואלט זיך קיין שום פאלק נישט געקענט קעגן שטעלן זיי. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, שלושה עזין הם, ס'דא דריי פעסטע. ישראל באומות, די אידן זענען עזין אקעגן אלע אנדערע פעלקער, כלב בחיות, דער הונט איז דער גרעסטער עזות פנים קעגן אלע אנדערע חיות, תרנגול איז אן עזות פנים בעופות קעגן אנדערע פייגל, ויש אומרים אף עז בבהמה דקה, א ציג צווישן די בהמה דקה איז אויכעט זייער שווער אים צו באזיגן, ויש אומרים אף צלף באילנות, צווישן די ביימער איז דער מין בוים פון צלף זייער א עזות'דיגע מין, איז רשי זאגט איך ווייס נישט וואס זיין עזות איז, תוספות זאגט ווייל ער געבט ארויס אפאר מיני פירות, ס'איז דא עלין, אביונות און קפריסין, און נאך א זאך ער געבט ארויס יעדן טאג פרישע פירות מה שאין כן אנדערע ביימער, תוס' זאגט נאך א פשט אז ס'קומט ארויס זייער א שטארקע וויין פון די מין פירא, אזוי ווי מ'זעהט יין קפריסין שהיא עזה, ס'איז זייער א שטארקע מין וויין, זאגט ער רשי האט אבער נישט געהאלטן אזוי, ווייל רשי אין מסכת כריתות טייטשט יין קפריסין אז ס'קומט פון די געגנט קפרס, פאר דעם זאגט רשי אז לא ידעתי וואס איז די עזות פון די מין צלף. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת אמור, בחודש השביעי באחד לחודש, רבי יצחק פתח, שטייט אין תהלים, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, זכאין אינון ישראל, וואויל זענען די אידן דקודשא בריך הוא קריב לון לגביה דער אייבערשטער האט זיי דערנענטערט צו זיך מן כל אומין, מער ווי אלע פעלקער, ואתרעי בהו ער האט געוואלט אין זיי, ומאתר רחיקא פון א ווייטן פלאץ קריב לון לגביה האט ער זיי דערנענטערט צו זיך הדא הוא דכתיב ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלקי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, לאחזאה דאס קומט ווייזן דהא מאתר רחיקא פון א ווייטן פלאץ אתרעי בהו האט דער אייבערשטער געוואלט אין זיי וקריב לון לגביה און ער האט זיי דערנענטערט צו זיך. וכתיב שטייט א פסוק ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר וגומר, הני קראי אית לאסתכלא בהו, מען דארף אריינקוקן אין די פסוקים און פארשטיין, וכי כל ישראל לא הוו ידעי דא, האבן דען די אידן נישט געוויסט דאס, וכל שכן יהושע, יהושע האט דאך זיכער געוויסט, פארוואס דארף מען זיי דא דערציילן אז בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם און דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן אברהם מעבר הנהר, אלא נאר זאגט ער, אורייתא כולה די גאנצע תורה סתים וגליא, ס'איז פארמאכט און אפן, כמה דשמא קדישא סתים וגליא, פונקט ווי די הייליגע נאמען פונעם אייבערשטן איז דא פארמאכט און אפן, בגין דאורייתא כולה שמא קדישא היא, די תורה איז דאך די הייליגע נאמען, ועל דא איהי סתים וגליא, ס'איז דא סודות און ס'איז דא אפענע זאכן. אי ישראל ויהושע הוו ידעי, אמאי כתיב כה אמר השם, שמועסט ער אויס די קשיא, אויב די אידן און יהושע האבן געוואוסט דאס אלעס, פארוואס שטייט כה אמר השם, כאילו ער קומט צו פארציילן עפעס א נייעס. אלא ודאי סתימא דמלה, די סוד פון די זאך איז אזוי, טיבו סגי, אסאך גוטס, עבד קודשא בריך הוא בישראל, האט דער אייבערשטער געטון מיט די אידן, דאתרעי בהו באבהתא, ווייל ער האט געוואלט אין זייערע עלטערן, ועבד לון רתיכא קדישא עלאה ליקריה, האט ער זיי געמאכט פאר א הייליגע מרכבה, א דערהויבענע, אויבערשטע מרכבה, פאר זיין כבוד. ואפיק לון האט זיי ארויסגעצויגן מגו נהרא עלאה פון דעם אויבערשטן טייך, וואס דאס איז די מידת הבינה, יקירא קדישא, די טייערע הייליגע, בוצינא דכל בוצינין, וואס דאס איז די לעכט פון אלע ליכט, בגין דיתעטר בהו כדי עס זאל זיך באצירן מיט זיי, הדא הוא דכתיב, כה אמר השם בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, הנהר, ההוא נהר דאשתמודע ואתידע דאס איז דער באקאנטע טייך, וואס דאס איז די מידת הבינה. מעולם מאי קא בעי הכא, פארוואס שטייט דא אין דעם פסוק מעולם? אלא לאחזאה חכמתא, דאס וויל ארויסווייזן א חכמה, מעבר הנהר מעולם, וואס דאס איז אייביג געווען מעבר הנהר, אלא ההוא נהר עולם אקרי, די נהר די מידת הבינה ווערט אנגערופן עולם, ועל דא בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. לאחזאה צו ווייזן טיבו דאס גוטס וקשוט דאס אמת, דעבד קודשא בריך הוא לישראל וואס דער אייבערשטער האט געטון צו די אידן. ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר מאי קא מיירי וואס זאגט ער דא? אלא אברהם לא אתדבק ביה בההוא נהר כמו יצחק, אברהם וואס ער האט די מידת החסד האט זיך נישט אזוי שטארק מדבק געווען אין דעם מידת הבינה אזוי ווי יצחק, דאתדבק ביה בסטריה לאתתקפא וואס יצחק וואס ער האט די מידת הגבורה האט זיך יא שטארק מדבק געווען מיט די זייט פון די מידת הבינה און ער האט זיך געשטארקט אין דעם וואס פון דארט קומען ארויס די גבורות. תא חזי, האי נהר, אף על גב דלאו איהו דינא, די מידת הבינה אליין איז נישט דין, אבער דינין נפקין מסטריה, פון זיין זייט קומען ארויס דינים, ואתתקפו ביה, און ס'שטארקט זיך מיט אים, וכד יצחק אתתקף בדינוי, דעמאלטס ווען יצחק טוט זיך שטארקן מיט זיין דין, כדין עלאין ותתאין מתכנפי לדינא טוהן זיך די אויבערשטע און די אונטערשטע צאמנעמען צו דין, וכורסייא דדינא אתתקן ס'ווערן אהערגעשטעלט די שטילן פונעם דין, ומלכא קדישא דער הייליגער באשעפער יתיב על כורסייא דדינא זעצט זיך אראפ אויף דעם כסא הדין ודאין עלמא און איז דן די וועלט, כדין דעמאלטס תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. זכאין אינון ישראל, וואויל זענען די אידן דידעין וואס זיי ווייסן לסלקא כורסייא דדינא, אפצוטוהן, אוועקצונעמען די אלע שטילן פונעם דין ולתקנא און אנצוגרייטן כורסייא דרחמי די שטילן פון רחמנות, ובמה און מיט וואס טוען זיי דאס בשופר מיט דעם קול שופר וואס דאס איז ממתיק אלע דינים. זאגט דער רמב"ם אין הלכות ברכות פרק ד', אין מברכין על אוכל מן כל האוכלין, מען מאכט נישט קיין ברכה אויף קיין שום עסנווארג, ולא על משקה מן כל המשקין נישט אויף קיין שום געטראנק, עד שיבוא לפניו ביז די זאך קומט אן פאר אים, ואם בירך אויב ער האט קודם געמאכט די ברכה, ואחר כך הביאו לפניו נאכדעם האט מען אים געברענגט די עסנווארג אדער די געטראנק, צריך לחזור ולברך דארף ער מאכן נאך א ברכה, נטל אוכל אויב ער האט גענומען אן עסנווארג אין די הענט, ובירך עליו און האט געמאכט א ברכה דערויף, ונפל מידו, עס איז אראפגעפאלן פון זיין הענט ונשרף, עס האט זיך פארברענט, או שטפו נהר, עס איז פארשוועמט געווארן. נוטל אחר נעמט ער א צווייטן שטיקל, וחוזר ומברך עליו און ער דארף מאכן נאך א ברכה, אף על פי שהוא מאותו המין אפילו עס איז פון די זעלבע מין אויף וואס ער האט פארדעם געמאכט די ברכה. וצריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד על ברכה ראשונה, אויף די ערשטע ברכה דארף ער זאגן ברוך שם, כדי שלא להוציא שם שמים לבטלה. עומד אדם א מענטש מעג זיך אבער אראפשטעלן על אמת המים אויף א לויף פון וואסער, ומברך, און ער מאכט א ברכה ושותה און נאכדעם טרינקט ער, אף על פי שהמים שהיו לפניו בשעת הברכה, די וואסער וואס איז דארט געווען אין דעם טייך בשעת ער האט געמאכט די ברכה, אינם המים ששתה, דאס איז נישט די זעלבע וואסער וואס ער האט געטרינקען, ווייל בשעת די ברכה זענען דארט געפלאסן אנדערע וואסער, און נאכדעם ווען ער האט זיך אראפגעבויגן צו טרינקען איז שוין געקומען וואסער וואס איז נישט דארט געווען בשעת די ברכה, דאך מעג מען, מפני שלכך נתכוון תחילה, זיין כוונה איז געווען אז ווען ער וועט ענדיגן די ברכה וועט ער זיך אראפבייגן און נעמען א גלעזל פון די וואסער וואס וועט יעצט דארט זיין. זאגט דער רמב"ם, דברים הבאים בתוך הסעודה, זאכן וואס קומען אינמיטן פון די סעודה, והן מחמת הסעודה, עס קומט צוליב די סעודה, אינם צריכים ברכה לפניהם ולא לאחריהם, דארף מען נישט מאכן קיין פארברכה און נישט קיין נאכברכה, אלא ברכת המוציא שבתחילה, די המוציא וואס מען זאגט אנהייב סעודה, וברכת המזון שבסוף, פוטרת הכל, דאס טוט אלעס פטר'ן, שהכל טפלה לסעודה, אלעס איז א טפל פאר'ן סעודה. ודברים, אזעלכע זאכן שאינן מחמת הסעודה, ס'קומט נישט צוליב די סעודה, אבער שבאו בתוך הסעודה, ס'איז יעצט יא געקומען אינמיטן די סעודה, טעונין ברכה לפניהם מאכט מען א פאר ברכה, ולא לאחריהם און נישט נאכדעם. ודברים הבאים לאחר הסעודה, נאכדעם וואס מ'האט שוין געענדיגט עסן, אבער פארן בענטשן. בין מחמת הסעודה בין שלא מחמת הסעודה, סיי ס'איז געקומען צוליב די סעודה סיי נישט, טעונין ברכה לפניהם ולאחריהם וועט מען דארפן מאכן א באזונדערע פאר ברכה און א באזונדערע נאך ברכה. בשבתות, ובימים טובים, ובסעודת הקזת הדם, נאכדעם וואס א מענטש האט זיך געלאזט גיין בלוט, דארף ער טרינקען אסאך וויין ער זאל קומען צו די כוחות, ובשעה שיצא מן המרחץ וואס ער איז אויך אפגעשוואכט און ער דארף אסאך וויין, וכיוצא בהן, שאדם קובע סעודתו על היין ביי אזעלכע צייטן טוט זיך א מענטש קובע סעודה זיין אויף וויין, איז אם בירך על היין שלפני המזון אויב האט מען געמאכט א ברכה אויף א גלעזל וויין פאר די סעודה, פטר את היין ששתה לאחר המזון, פטר'ט ער מיט דעם די וויין וואס ער האט געטרינקען אויך נאך די סעודה, קודם שיברך ברכת המזון, ווילאנג ס'איז פארן בענטשן. אבל בשאר הימים, אנדערע טעג וואס מען טרינקט איין גלעזל וויין, אבער בשעת מעשה טראכט מען נישט אז מען גייט טרינקען נאך, צריך לחזור ולברך בתחילה על היין שלאחר המזון, וועט ער דארפן מאכן א פרישע בורא פרי הגפן אויף די וויין וואס ער וועט טרינקען נאך די סעודה פארן בענטשן. בא להן יין בתוך המזון, אויב ס'קומט אן וויין אינמיטן די סעודה, וואס די וויין איז נישט געמאכט געווארן צו טרינקען, נאר אראפצושווענקען דערמיט דאס עסן, כל אחד ואחד מברך לעצמו, דארף יעדער איינער מאכן א באזונדערע ברכה, און מען קען זיך נישט מוציא זיין מיט א צווייטנס ברכה, שאין בית הבליעה פנוי שיענו אמן, די שלינג פלאץ, די האלז, איז נישט פריי אז מען זאל קענען ענטפערן אמן, און ווי ס'שטייט אין ירושלמי אז ס'קען קומען צו א סכנה אז די עסן וועט אריינגיין אינעם קנה אנשטאט צונעם ושט, ממילא זאל יעדער אראפשלינגען פאר זיך און אליינס מאכן א ברכה. ואינו פוטר את היין שלאחר המזון, די וויין פון אינמיטן די סעודה, וואס איז נישט צום טרינקען נאר צום שווענקען דערמיט, קען נישט פטר'ן די וויין וואס ס'קומט נאך די סעודה פאר'ן בענטשן, ווייל יענץ איז יא צום טרינקען, און אויף יענץ וועט מען דארפן מאכן א באזונדערע פארברכה. זאגט דער ספר חסידים אין סימן רכ"ח, מה שכתוב ונסלח לו, דאס וואס ס'שטייט אין פסוק אז ס'וועט פארצייט ווערן פאר אים, כשמביא קרבן על המזיד, ווען ער ברענגט א קרבן אויף א מזיד בשבועת העדות ובשבועת הפיקדון ובאשם שפחה חרופה, זאגט ער דאס איז נאר כשעושה תשובה, על השגגות, אויף א שוגג מביאין קרבן ברענגט מען א קרבן, ואם אין מביאין קרבן, אויב מען האט נישט געברענגט קיין קרבן אויף א עבירה וואס מען האט געטון בשוגג, נענשים עליהם ווערט מען געשטראפט דערויף, אף על פי שאין כוונתו לכך, ער האט דאך נישט אינזין געהאט אויף דעם, ער איז דאך געווען א שוגג, דעסטוועגן דאך דארף מען ברענגען א קרבן און אז נישט ווערט מען געשטראפט. זאגט ער א משל, א מלך בשר ודם, שגזר שלא להחליף מעות, ער האט גוזר געווען מען זאל נישט טוישן קיין געלט, ושגה אחד והחליף, איינער האט בטעות, בשוגג, האט ער יא געטוישט געלט, ושמע המלך און דער קעניג האט געהערט דערפון, היוכל לומר שגיתי, קען ער זיך דען ארויסדרייען און זאגן, כ'האב מיך טועה געווען, כ'האב פארגעסן, הירצהו, וועט ער אים דען באוויליגן, או הישא פניו, ליפטר, ער וועט אים דען פטר'ן? איז גם עתה בדבר הזה, די זעלבע זאך ביי די זאך כן איז אויכעט אזוי, לפני המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לבלתי לומר לפני המלאך כי שגגה היא, מען קען זיך נישט ארויסדרייען מיט א תירוץ אז ס'איז נאר געווען א שוגג, מען האט בעסער געדארפט אינזין האבן יעדע זאך וואס מען טוט, און אפילו אויף א שוגג דארף מען האבן א כפרה. סימן רכ"ט, המתענה בשבת תענית חלום, איינער וואס האט געהאט פרייטאג צונאכטס א שווערע חלום, און שבת פאסט ער א תענית חלום, און למחר, זונטאג וועט זיין ראש חודש, או חולו של מועד, או פורים, או חנוכה, לא יתענה. די הלכה איז דאך אז אויב מען האט געפאסט א תענית חלום אום שבת, דארף מען נאך א טאג פאסטן, כדי צו פארצייען דאס וואס מען האט צושטערט דעם עונג שבת, און מען האט נישט געגעסן די שבת'דיגע סעודות. אבער אויב זונטאג איז ראש חודש, חול המועד, פורים אדער חנוכה, זאל מען נישט פאסטן דעמאלט. ולאחר כך יתענה יום אחד על שהתענה בשבת, שפעטער א טאג זאל ער פאסטן א תענית לתעניתו צו פארצייען דאס וואס ער האט געפאסט אום שבת. אבל, אם התענה ביום טוב בשביל חלום, אויב יום טוב האט ער געהאט א שווערע חלום, און ער האט געפאסט יום טוב, וביום טוב אחרון, דער לעצטער טאג יום טוב, האט ער געהאט דעם תענית חלום, למחר יתענה, זאל ער יא מארגן פאסטן אפילו עס איז אסרו חג, אסרו חג איז נאר א מנהג מרבה צו זיין בסעודה, ס'איז נישט א הלכה, ממילא מעג מען דעמאלס פאסטן א תענית לתעניתו. מי שמתענה בשבת תענית חלום לא יתפלל עננו, שבת זאגט מען נישט די תפילה פון עננו, כי לא יוכל לומר ביום צום תעניתנו, ובצרה גדולה אנחנו, שבת איז נישט קיין יום צום, און ס'איז נישט קיין צרה גדולה. כי לא יתכן לומר כן בשבת, מ'קען נישט אזוי זאגן אום שבת. כשחל בשישי יום תענית שקוראים בו ויחל, אויב ס'געפאלט א תענית ציבור אין א פרייטאג, אז טוב שלא ילכו מבעוד יום לבית הכנסת, מען זאל נישט גיין פריער אין בית מדרש אריין דאווענען מנחה, ויאכלו מבעוד יום, און מען זאל נאך עסן ווען ס'איז נאך טאג. לכך טוב אז לאחר ולהשלים, וואס איז די ריכטיגע גרסה, אז מען זאל גיין שפעט, און ענדיגן דעם תענית בסוף טאג, און מען זאל נישט קידוש מאכן און נישט עסן ווילאנג ס'איז טאקע ממש אריינגעקומען די שבת'דיגע טאג.